א גוט יאהר, היינט איז זונטאג פרשת אמור, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, אין ארץ ישראל גייט שוין פרשת בהר, רבותי ס'דא צוויי וויכטיגע זאכן וואס מען מוז רעדן, די ערשטע זאך האט איר זיך געהערט הלא ידעת אם לא שמעת אז ס'איז געשעהן א זעלבסמארד, א בחור האט זיך גענומען דאס לעבן און ער האט זיך געהאנגען אין טוילעט אין מאנסי, איינע פון די חשוב'סטע משפחות איבער די גאנצע וועלט, יעצט דאס אז ס'איז געשעהן. ס'קען געשען. דאס אבער אז מ'וויל אלעס פארשווייגן, דאס איז אן אומגליק. ס'האט מיך אנגערופן איינער, איך וויל נישט זאגן ווער ווייל ער קען האבן פראבלעמס פאר דעם, ער זאגט מיר, דו ווייסט, די הצלה וויל עס פארשווייגן, זיי האבן ארויסגעגעבן אז ס'איז געווען אן אלערדזשיק ריעקשאן. רבותי, ס'איז שקר, ס'איז געווען אן אירעקשאן, איינער האט אים מכשיל געווען. איר זענט דאך אזאלכע צעדרייטע פערד, עטס ווילטס טאקע בשאט נפש אונז זאל מיר האבן די ארגסטע קאמיוניטי אין די וועלט? ס'וועט ענק נישט געלונגען, ווייל אונז האט מען שוין היינט מסביר געווען פאר די גאווערמענט אז דא איז דא א געפערליכע אינטימידעישן און די הצלה זענען ליגענערס און די שומרים זענען ליגענערס. ס'האט געדוירט צייט, ס'האט געדוירט צייט מען זאל דעם וואס האט געפירט די אלע פאלשע גיטן עפשטיין ער האט אויך געמיינט אז ער קען טון וואס ער וויל ער האט געמאכט מיליאנען א גט האט געקאסט הונדערט טויזענט דאלער ס'האט אים געקאסט צען פופצען טויזענט דאלער פאר די שלעגערס און ער האט געמאכט אזאלעכע צענליגע און צענליגע יעדעס יאר. אבער ער האט שוין געמיינט אז ער איז אבאוו די לאו, יעצט שטייט אים צו זיצן לעבנס לאנג. איט דזשאסט טעיקס טיים פאר אונזער גאווערמענט טו קעטש אפ טו וואטס העפענינג. די פאליס זענען די גרעסטע פארברעכער גענגסטערס אלע יארן. דא אין אין די ווילימסבורגע פאליס איז דא די סארדזשענט, איך האב זיין נאמען, האט ער געזאגט, יו נאו דעי קאל יו די קרעיזי ראביי, איי דאנט גיוו יו עני פראטעקשאן. פארוואס די ליעזאנס האבן זיך אריינגעדרייט? ס'קומט אלעס ארויס באט איט טעיקס טיים. מ'קען דאס נישט צולאזן מער, וואס דא איז פארגעגאנגען. בקיצור, די הצלה האט אריינגעגעבן א קאוד אז ס'איז געווען אן אלערדזשיק ריעקשאן, ס'הייסט ער האט זיך געהאנגען אינעם טוילעט אלס אן אלערדזשיק ריעקשאן, מיר האט דערציילט איינער וואס איז דארט געווען, ער האט מיך אפגעקאלט, ער האט געזאגט באלאוני, דיס העז טו סטאפ, מ'קען דאס נישט מער אזוי אנהאלטן, דיס העז טו סטאפ וואנס ענד פאר אלל, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'טוט מיט אונז, דאס איז א קאמיוניטי. עניוועי, די בלאגס, די וואס זיי ווייסן שרייבן אז ס'איז א פראבלעם, איך האב באקומען פרייטאג אינדערפרי א קאל אז מ'האט עפעס משה טורנער איינגעזעצט, כ'האב נאכגעקוקט, איך בין ארויף אויפן בלאג, כ'האב נאכנישט געוואוסט אז דער האט זיך ענגערט, בין ארויף אויפן בלאג האב איך געזען אז ער וואוינט ביי איינגעשריבן אז ער וואוינט ביי זיין שוועסטער ווייל זיין ווייב האט אים ארויסגעקאפעט פון הויז און ער וואוינט ביי זיין שוועסטער, און למעשה זיין שוועסטער וואוינט אפאר הייזער אוועק פון די פעמילי. און עס קען זיין אנדערע האבן אים אויך געטשעפעט, קיינער הענגט זיך נישט נאך א ערשט מאל וואס מען טאטשט אים, ס'נעמט טעג וואכן חדשים, נאכדעם גייט עס אריין אין דעם בלוט ביי אים און ער קען עס מער נישט נעמען און ער גייט זיך הענגען, נאובאדי דאז איט די פירסט טיים, סאו עד מתי ווי לאנג גייט עטס נאך טוהן די זאך? כ'האב אנגעהויבן אריינצוטראכטן א פשט אין חומש, כ'זאג ענק אייביג, איך זאג אמאל פשטים בחינות, און טאמער בין איך גערעכט איז גוט, און טאמער נישט זאל מיר דער אייבערשטער מוחל זיין. אברהם אבינו פרעגט דעם אייבערשטן צו ס'איז דא פופציג צדיקים, פערציג צדיקים, דרייסיג צדיקים, צוואנציג, און צען. נישט צו פארשטיין, אברהם אבינו האט געקענט סדום און עמורה, ער האט געוואוסט אז דארט איז דא צדיקים, דארט האבן געוואוינט ערליכע מענטשן אויך, מיינט יעדער זיידעק א שייגעץ מיט א רשע מיט א גנב? ס'איז דא ערליכע מענטשן אויך. הייבט אן זיך צו דינגען מיטן אייבערשטן, פופציג, פערציג, פארוואס האט ער נישט אנגעהויבן ביי הונדערט? וואס האט ער נישט אנגעהויבן לכתחילה ביי פינף. ס'איז נישט צו פארשטיין די גאנצע פרשה, די גאנצע פרשה דארף, זאגט ילמדני, לער מיך. האב איך געקלערט זייער פשוט, אברהם אבינו האט געוואוסט אז ס'איז דא דא טויזענטער צדיקים, נישט איינער און נישט צוויי, ס'איז דא רייטשעס פיפל אלל אווער. ער האט געפרעגט דעם אייבערשטן צו ס'איז דא פופציג צדיקים וואס זענען ווילינג ארויסצוקומען מיט'ן אמת. און אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט ניין האט ער געפרעגט אפשר איז דא פֿערציק, ווען ער איז געבליבן אז ס'איז נישט דא קיין צען וואס זענען ווילינג ארויסצוקומען מיטן אמת האט ער געוואוסט די שטאט וועט אונטערגיין עניוועי וואס האב איך צו בעטן פאר זיי און דאס איז ווי אונז לעב מיר יעצט. זאג מיר איינער אז דער ספורנה זאגט דאס. כ'האב געוואלט זאגן דעם ספורנה אינעווענדיג, דער ספורנה איז אין בראשית יח.

דעמאלטס זאל איך יעדן מוחל זיין. יא, זאגט ער וואס עפעס דווקא אין סדום? זאגט ער ווייל סדום איז די ראש לשאר הערים כאמרי סדום ובנותיה, די שטעטלעך ארום און ארום, ובו יקבצו נדיבי עם מכל שאר הכרכים אשר בכיכר. אבער ער זאגט קלאר נאר טאמער ס'וועט זיין צדיקים שימחו ברשעים, וואס זאל מוחה זיין אין די רשעים. רבנים רשעים ארורים ימח שמם וזכרם, ס'זאל נישט בלייבן פון זיי שריד ופליט. זיי ווילן באהאלטן דא דעם אמת, זיי ווילן לעבן מיט שקר, די הצלה איז דא, א מעמבער האט מיר געזאגט איך וויל נישט מער לעבן מיטן שקר, איך בין מיט דיר אלל דע וועי, און איך זאג דיר אז ס'איז געווען א געהאנגענער בחור, ס'איז נישט געווען קיין אלערדזשיק ריעקשאן, ס'פינישט, דו זעסט אז דער עולם וויל שוין נישט מער לעבן אין דעם בלאף, יעצט דארף מען אנהייבן צו דערגיין פארוואס האט זיך דער בחור געהאנגען. יעצט ס'איז דא רומערס, ס'איז דא געוויסע אינפארמעישאנס, ס'איז דא אז אפשר טורנער, ס'איז דא עפעס א, איך הער זאגן אז ברוך מרדכי לעבאוויטש איז געווען דעם שבת אין מאנסי, קען זיין ער איז געפארן מיט דעם קרעטשניווער רבי'ן, קען זיין ער האט זיך אוועקגעכאפט פונעם טיש ערגעץ און געמאכט א דזשאב, ווער ווייסט, יו נעווער נאו דיס דעיס, באט ברוך מרדכי'ס קעיס קומט נאכאמאל ארויף, מען עפענט עס אויף ווייל זיי האבן אינטימידעיטעד וויטנעסעס און זענען אנטלאפן מיט זיי, געפארן אויף ארץ ישראל מיט א קראנקען בחור, נה נה נה, איטס איטס איטס גאנא העפן. אקעי, באט לאמיר יעצט צוריק גיין דא צו אונז. גייט מען און מען מאכט א שווייג מיט אלע בלאגס, איינער האט ארויף געלייגט דעם אמת וואס דארט איז געווען, זעט אויס ער האט געוואוסט אביסל פונעם אמת, האט אים איינער אריינגעשריבן אין זיין בלאג נעם עס אראפ און מען זאל נישט ווייטער אינוועסטיגעיטן, ס'איז דא אזא מאנסי בלאג, מען זאל נישט אינוועסטיגעיטן פארוואס פארווען, מען זאל יא אינוועסטיגעיטן. כ'ווייס נישט, אין חומש, כ'האב געלערנט אמאל א פרשה אין חומש, שטייט אז מ'זאל הרג'ענען א רוצח מיט א נואף מיט א נואפת, למען ישמעו ויראו ולא יזידון עוד, דער איז א ריזען פאר דיס, אינעם גויאישן קאורט איז אויך אנגענומען אז מ'געט פאנישמענט, נישט ווייל איך בין בארעכטיגט יענעם צו פאנישן, נאר למען ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. גייט מען און מען מאכט יעצט א שווייגן, יא, ס'איז נעבעך, ס'איז א רחמנות, ס'איז גארנישט קיין רחמנות, געלויבט ביסטו הייליגער באשעפער אז דו האסט עס אריינגעווארפן אין א היימישע שטוב, געלויבט ביסטו, ווייסט פארוואס? ווייל יעצט וועקט זיך אויף דער היימישער עולם, זאגט מיר איינער אז ער האט געדאוונט אין גרויסן בית מדרש אין וויזשניץ האט זיך אנגערופן יחיאל שטיינמעץ דער דיין, נחום ראזנבערג איז גערעכט, מען דארף די חזירים איינזעצן. מען פייט אז משה טורנער זאל נאך גיין אין די גאס, איך הער צוויי וואכן צוריק האט ער אויך געהאט מיט זיין פראבעישן אפיסער א פראבלעם, איך הער אז ער האט פראבלעמס אלל די טיים, עד כדי כך איך בין געגאנגען ארויס אין וויזשניצער בית החיים, איך האב זיך געזארגט דארטן פאר די מצבה פאר מיינס א משפחה, האב איך געוויזן דארט איינער וואס ער דארף דארטן עפעס מאכן ארבעט, זאג איך זעסט דער טורנער ער זיצט דא ער חזר'ט אפ די גאנצע שטאט, ווי מעג מען אים לאזן זיצן דא אין בית החיים, איך האב שוין געכאפט מיט פיקטשערס איך האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, ער דרייט זיך דארט אינעם אוהל פון רימניצער מיט קינדער. זאגט ער, וואס? ער איז א מנוול? זאגט ער, זאג איך אים זיכער. זאגט ער, אינטערעסאנט, ס'איז דארטן דא עפעס א בית החיים לעבן דעם, ס'איז דא סטראזשניץ. סטראזשניץ איז א צוגעמאכטער אוהל, הערמעטיש צוגעמאכט, איז געגאנגען דער איד און ער זאגט מיר, איך האב אים געטראפן שלעפן בחורים אין סטראזשניץ אינעם אוהל, איך האב נאר נישט געוויסט אז ער איז א חזר. ער האט אים געזען עטליכע מאל קומען און גיין. סא סטראזשניץ, מ'זאגט אז מ'זעט דארטן ישועות, איך ווייס נישט, ס'איז מיר נישט קיין חילוק. אבער ס'איז דארטן דא זרע לבטלה אויף די גאנצע פלאר. שכבת זרע איז אן אב הטומאה. ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר רבותי, עטס לעבטס אין געוואלדיגע געוואלדיגע באהאלטענישן. כ'האב געטראפן אמאל איין און צוויי בחורים ארויסקומען פון די וויזשניצע רעבעצענס אוהל, איז געווען זיבענע פארטאגס איך בין דורך געפארן און דארטן דורך געפארן, איז האב איך געגעבן איך האב מיך אפגעשטעלט, איז איז ארויסגעקומען צוויי בחורים דערשראקענערהייט פון די וויזשניצע רעבעצענס אוהל. כ'האב געהערט א קאר פארט און קומט. איך האב נישט געוואלט מיט זיי האבן קיין קאנווערסעישאן אז זיי האבן אויסגעזעהן צו זיין פערצן פופצן יעריגע בחורים און דאס איז די איינציגע פלאץ וואס איז געבליבן אין די מקווה'ס לאזט מען שוין נישט טוהן חזיריי איז געבליבן איין פלאץ ביי די אוהל אין בית החיים ער קומט דאך מתפלל זיין. איך געב אייך א אפער פאר וויזשניץ ער זאלטס מאכן ביי אלע פיר קארנערס זאלט עטס מאכן צוויי פיס אויסשניידן די רעבעצנס אוהל און לייגן דארטן גלאז ביי אלע פיר קארנערס אזוי ס'זאל זיין וויזיבל פון איין עק ביז צום צווייטן, און ביינאכט זאל ברענען א לייט די גאנצע צייט, ס'זאל ברענען א נר תמיד, ס'וועט קאסטן אפאר טאלער, איך באצאל עס, איך געב ענק דאס געלט פאר עטס הייבטס נאך אן, ס'קען קאסטן אזא ארבעט צען טויזנט דאלער, איך באצאל עס ענק ביפאר יו סטארט מיט א קאנטרעקט, ס'מוז ווערן געמאכט, ס'מוז זיין וויזיבל פון אלע זייטן, איך האב אויך געבעטן וויזשניץ, כ'בין אמאל געגאנגען, איך בין אנגעקומען מיט מיין מאמע, הריני כפרת משכבו זי איז איינגעשטאנען ביי מיין ברודער און כ'בין אנגעקומען פון שפיטאל מיט איר פרייטאג פאר נאכטס פינף מינוט צום זמן האב איך נישט געוואלט נעמען די קאר ווייל כ'וואלט מחלל שבת געווען האב איך געוואקט פון מיין ברודער'ס הויז ביז וואו מיין טאטע איז אין פרידוואלד ס'איז א וועג פון צוויי מיט א האלב שעה כ'בין אריין אין בית החיים ס'איז געווען ביינאכט כ'האב געוואלט זאגן א קפיטל תהלים כאטשיג ס'איז פרייטאג צונאכטס כ'ווייס נישט ס'האט מיך אזוי געטראגן דער גוטער יאר איך זאל אריינגיין דארט און זאגן א קפיטל תהלים ביי רימניצער און הער וואס איז געשען, זיך אויפגעהויבן א גוי מיט א גוי'טע, און זיי האבן דארטן געמאכט תשמיש, זענען געווען ביידע דערשראקן, זיי האבן זיך אויפגעהויבן מיט שרעק און זענען אוועקגעלאפן, און איך קען ענק זאגן פונקטליך וואו דאס איז, דאס איז ממש פינף פיס אוועק פון וואו מיין מומע ליגט, מיין מומע איז מומע לייטשו, זי איז די מאמע פון שלום מיט מענדי ראזענבערג, און זי איז אויכעט דאס ווייב. פון מיין טאטנ'ס ברודער ר' אידל בער, דארט איז דא עפעס א געיט, ס'לאזט זיך אויס דער שטיינערנע געיט, און נאכדעם איז דא עפעס אזא שטיקל פלויטענער געיט, אן אייזן, און ס'איז אויפגעריסן, מ'קען גיין צו דעם אנדערן בית החיים פון די אנדערע זייט, און דארטן האבן זיי זיך געמאכט תשמיש המיטה אין בית החיים. האב איך דעמאלטס עס געזאגט אויפן האטליין, כ'האב געזאגט איינער זאל מיר זאגן איך זאג א ליגנט, זיי האבן דאך א ווידיאו, קאלן זיי מיך אפ, זיי האבן נישט קיין ווידיאו, זיי האבן נאר א ווידיאו פון דעם טהרה שטיבל ווייל זיי האבן דארטן אסאך ווערדפולע זאכן, אבער פון בית החיים איז קיין ווידיאו נישט דא, ס'איז נישט דא קיין טויער אפילו ס'איז אפן, ס'איז דאך ממש א א א הימל געשריי וואס דארט גייט פאר, ס'איז א הימל געשריי, איך פארשטיי אז עטס מוזטס האבן א טויער די קארן זאלן אריינפארן, עטס זענטס צו פויל עס צוצומאכן, איך פארשטיי די אלע זאכן, אבער דאס הייסט אז די בית החיים האט נישט קיין שמירה? מען האט געגראבן א געיט אכט פיס טיף הער איך, וואס האט עס אויסגעפעלט? עס איז אויף פון אלע זייטן, עס איז אן אנבעליוועבל סיטועשאן וואס דא גייט פאר, זאגט מיר איינער, א בחור, כ'האב עס גערעדט דעמאלטס אין בית החיים, זאגט ער, דו האסט ארויסגעווארפן די אלע חזירים פון די מקווה'ס, מען קען נישט מאכן זנות אין די מקווה'ס, און אין הייזער קען מען זיכער נישט מאכן, און דאס איז די נעקסטע געלעגנהייט, איך דארף מיך מיט ענק שלאגן פאר נארמאלע זאכן? איך פארשטיי מיך נישט מיט ענק, אויף אלעם איז דא געלט, אויף די וויכטיגסטע זאכן איז נישט דא קיין געלט? ס'איז דאך אנבעליוועבל! עניוועי, האט מיר געזאגט איינער וואס ער ארבעט דארטן אז ער דרייט זיך אין סטראזשניצער'ס אוהל. פאר אפאר טאלער כאפט ער אריין דארט אפאר קינדער. ס'איז א אנבעליוועבל סיטועשאן. יעצט, קודם כל דארף מען פאררעכטן דעם בית החיים די מצב. מוז זיין מיט ווידיאו קעמערעס, אז ס'קומט אריין א פרעמדער זאל מען אים אפשטעלן. אז ס'קומט פרייטאג צו נאכטס גוים און זיי ווילן דארט מאכן ליבע דארף מען זיי ארויסטרייבן, ס'דארף זיין א גוי וואס ער וואוינט אין די שכינות וואס ער קען צופארן, דאס איז א נאו טרעספעסינג דארטן, דאס איז דאך א בית החיים מ'דארף דאך האלטן בקדושה. און נאכדעם דארף מען זעהן אז די אלע אוהלים וואס איז דא זאל מען עפענען פענסטערס, ביי רימניצער רעבין איז דא א שיינע גרויסע פענסטער, ביי סקולענער רעבין איז דא א גרויסע פענסטער, ביי די וויזשניצער רעבין איז עס הערמעטיש צוגעמאכט, מ'קען דארט טון וואס מ'וויל. יעצט זעמיר צוריקגעקומען דא, וואס דא איז געשעהן? דא איז געשעהן אזוי, דא איז געשעהן אז א בחור האט זיך געהאנגען, א בעלזער בחור פֿופֿצן יאר אלט, פון די בעסטע בחורים וואס זענען געווען, א לעבעדיגער בחור אן קיין שום פראבלעמען, ער האט זיך געהאנגען, פארוואס האט ער זיך געהאנגען? ווייל מען האט אים מאלעסטעד, ס'שטייט ווען דוד המלך האט זיך געטראפן, אין מרחץ נאקעט אן מצוות, איז ער געווארן דערשראקן, א מענטש וועט דאך כסדר טוהן תורה און מצוות, האט ער געוואוסט ער האט אן אות ברית קודש, דאס איז דאס איז ער מקיים די גאנצע צייט ווייל ער שלאגט זיך מיטן סמך מם, דאס זעלבע אויך דער בחור, ער האט גענומען א שאוער, און איך גיי ענק זאגן די פילאסעפי ביהיינד איט, וואס געשעהט איז, וואסער, ווארעם וואסער איז מעורר תאוות, ס'מאכט א שטיקל קישעיווער, עפעס מאכט עס, און דער בחור דערמאנט זיך ווען מ'האט אים מאלעסטעט. איז עט די ענד אוו די דעי ווען ער דערמאנט זיך די אלע זאכן הייבט עס אן צו ריפרעשן אלטע מעמאריס און ס'נעמט אים אוועק אינגאנצן פון גלייכגעוויכט. און דאס וואס איך האלט ענק אין איין זאגן דאס דער אומגליק איז געפערליך! ס'איז געפערליך! כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך אויכעט א בחור האט מיר געזאגט ער פלעגט גיין אין מקווה האט נישט געפאלגט ווייל ער האט געמיינט אז צו מאכן משכב זכר איז א גאנצע זאך און ער וואשט זיך ער לויפט אריין און לויפט ארויס

ווייל איך קען דיר עס נישט זאגן ווייל דו ביסט א יונגער בחור און קען זיין אז דו ווילסט מיך דא כאפן און דאס פרעגן זאכן נאך וועסטו לויפן זאגן אז ער האט ווידיאו טעיפס אויף נחום ראזענבערג וואס איך זאג אויפן האטליין מעג איך זאגן ווייל קיינער דארף נישט אריינקאלן אבער אז דו קאלסט מיך אפ פרייוועט צו באקומען א סעקס עדיוקעישאן דארף איך זיין לייסענסד פאר דעם און די ראש ישיבה דארף אויך זיין לייסענסד און איין טאג גייט קומען אז מ'וועט טאקע נישט לאזן זיין ראש ישיבות אן א לייסענס מ'ארבעט אויף דעם זארגט אייך נישט. למעשה איז אבער אזוי.

זאָג איך אים, הער מיך אױס, איך דאַנק דיר מוראדיק. פֿרעג איך אים אָבער, פֿאַר װאָס דערצײלסטו עס מיר? זאָגט ער, װײַל איך בין פֿון די נאָרמאַלע מענטשן, אַזױ װי דו, װאָס איך האַלט, די אַלע זאַכן מוזן אַרױסקומען, װײַל איף סאַמטינג איז ראָנג אין דער קאָמיוניטי, דאַרף מען װיסן פֿון דעם. איטס נאָט גאָנע גאָו אַװעי בײַ איטסעלף. סאָ, ס'איז שױן דאָ מענטשן, װאָס זײ האַלטן מיט. איך זאָג דיך, די נעקסטע דור גײט יעדער מיטהאַלטן. ס'איז נאָך דאָ די אַלטע פֿאַרביסענע מיט די ברײטע ביבער-הוטן, מיט די מיט די אַראָפּגעלאָזטע פּאות, די נואפֿים, װאָס האָבן אַלע יאָרן געלעבט פֿון דעם, זיי וועלן נישט מיטהאלטן אבער די יונגע דור וויל נאו מאר מאלעסטינג. עניוועי, איך וויל ענק זאגן קלאר אז מען וויל עס באהאלטן. יעצט איך וויל בעטן ביי בעלז, בעלז איז א שיין חסידות. ס'האט מיר דערציילט א איד וואס זיין טאטע איז געווען א יושב אין בעלז אינדערהיים זאגט ער מ'האט נישט געלאזט בחורים גיין נאר מאנטאג און דאנערשטאג אין די מקווה, מ'האט נישט געלאזט קיינמאל גיין איינעם אליינס ווייל ס'איז געווען אזאלכע אלטע חזירים אין שטאט בעלז וואס זענען געזעסן דארט אין די מקווה, דאס האט מיר דערציילט א זון פון א יושב וואס די טאטע האט עס אים אסאך מאל דערציילט. מען האט אויכעט געוואלט אפהיטן די בחורים אז זיי זאלן נישט קומען אין מגע ומשא מיט די חברה וואס זיי האבן צוזאמגערעדט מינות און כפירה אויכעט, זיי האבן דאך גערעדט על השם ועל משיחו, דאס האט זיך געדרייט אין בעלז, דאס איז נאו פראבלעם. און אויכעט אז ס'איז געווען נואפים, זעהט אויס אז דער דער רב ישכר דוב האט גאנץ גוט געוואוסט וועגן דעם שווארצן לייביש, ס'איז נישט געווען קיין סודות די אלע זאכן, אבער דאס איז געווען אין מונקאטש דער שווארצער לייביש, אין בעלז איז עס געווען. סאו למעשה אונז דארף מען וויסן איין זאך, ווי מער מ'וועט באהאלטן דעם אמת אלץ שלעכטער וועט מען פארן. יעצט, ס'איז דא שוין פון די הצלה וואס ווילן ארויסקומען מיטן אמת, ס'איז דא אנדערע מענטשן וואס ווילן שוין ארויסקומען, דער עולם איז שוין סיק ענד טייערד און פעד אפ פון די אלע גארבידזש. יעצט, איך גיי זאגן א הייפאטעטיקל זאך, איך בין נישט זיכער אז ס'איז געווען משה טורנער ווייל ער וואוינט דארט לעבן דעם, אבער ווייל ס'וואלט אויכעט נישט מעגליך אז מיט איינמאל זאל דער בחור אזוי צעפידלט ווערן. און דאס האט שוין אנגעהאלטן א לאנגע צייט, אבער לאמיר זאגן אז ס'איז יא געווען משה טורנער, וואס איז געווען די אינטערעסע פון אברהם יעקב האראוויץ אז משה טורנער זאל זיך ווייטער דרייען אין די גאס? אברהם יעקב גייט אויך זיין אויף די ליסטע, אים גייט מען אויכעט נאכקוקן אלעס וואס ער האט געטון, ווייל די גאווערמענט כאפט שוין היינט וואס מען טוט מיט זיי. נאר איך וויל פרעגן, וואס איז געווען זיין אינטערעסע ער זאל זיך אריינלייגן אין דעם קעיס בראשו ורובו ושולחנו? יעצט, איך וויל וויסן נאך א זאך, וואס איז געווען דא ווייסט מען נאך נישט פונקטליך, הכא פנים איך ווייס נישט, די גאווערמענט פיגערט יעצט אויס ווער ס'האט געגעבן א טיפ פאר דעם טייטלבוים אז ער זאל אנטלויפן, ער האט באקומען א טיפ, סאו איך וויל פארשטיין די גאנצע זאך. וויל מען טאקע האבן אז יעדער חזיר זאל קענען קומען מטמא זיין אונזער שטאט, און די רבנים זענען די וואס זיי מאכן א שווייג פון די גאנצע זאך, יעצט איך וויל רעדן פאזיטיוו יעצט, מאיר מאיערס דו האסט געזאגט אז מען דארף מיך. בתשעה באב שחל בו פורים, צו איך ווייס שכבה שחל בה איך ווייס נישט וואס, דארף מען מיך הרג'נען. איך וויל דיך עפעס פרעגן, יעצט האט זיך א בחור געהארגעט, דאס איז וועגן די סעקשועל אביוז וואס איך שריי די גאנצע צייט, סאו דער בחור איז שוין טויט, וויל איך דיך פרעגן, דו ווילסט תשובה טון דו שייגעץ דו רשע דו עוכר ישראל, אז דו ווילסט תשובה טון פאר דיין רייד זאלסטו יעצט ארויפפארן צום בעלזער רב, איך צאל דיר א טיקעט, פאר אריין צום בעלזער רב און זאג אים דיין פעלץ איז. פול מיט זרע לבטלה. איך האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון בעלז, איך האב באקומען א טעקסט, איך האלט אין איין באקומען פון זיי אינפארמאציע אז דער רב האט געזאגט מען זאל אלע חזירים ארויסווארפן, ווען ס'איז געווען די מעשה אין אנטווערפן פון דעם רייז רז ריז האט דער רב געזאגט מען זאל אים ארויסווארפן, נאר די נאנטע ארום דעם רב וואס זיי טוען וואס זיי ווילן, דער קליין, דער גבאי דארט, דער רב וויל זיך לאנג איבערבעטן מיט זיין קאזין, ער האט איין קאזין דא, די קינד זיינע ווייס איך נישט צו ס'איז זיין צו נישט, צו דאס איז א ממזריקו צו נישט, אבער ער האט א קאזין וואס ער איז אן עכטער קאזין זיינער און ער וויל זיך מיט אים איבערבעטן, לאט מען נישט, פארוואס? ווייל דער קליין קריגט אפאר טאלער פון דעם ענגלענדער, כדי ס'זאל זיין א מחלוקת, אז ס'זאל זיין א נייער בעלזער רב. ענגלענדער וועט נאך פארלירן יעדע פעני פאר די אלע מחלוקת, די בעלזער רבנים אין הימל זענען נישט צופרידן פון די אלע מחלוקת, און דאס וואס דו ווילסט אריינרעדן אז יענער נישט גענוג פרום, זענען ביידע גארנישט פרום און זענען ביידע די זעלבע פרום, און ווען ער וועט ברויכן גרויס געלט פון די גאווערמענט וועט ער אויך נעמען, לאז אפ מיט די אלע שטותים. דער ש"ך האט פארפירט נעבעך דעם גרויסן מיליאנער משה רייכמאן, ער האט גענומען ביי אים געלט פאר זיינע מחלוקת, און משה רייכמאן איז געשטארבן ווי אן ארעמאן, און די צוויי בעלזער קאזינס די דארפן זיך איבערבעטן. דער'ס נאו ריזען זאלן פיהרן מלחמה, די קינדער גייען זיך זיכער איבערבעטן און דו עסט ליגן לאנג אין דרערד און שטופן דעיזיס, וואס פיינענצירסטו דו משוגענער וואס דו ביסט, זע בעלז זאל זיין א זויבער חסידות, זע מאכניווקע זאל זיין א זויבער חסידות, דער בעלזער רב האט ש ס שקצים ארום זיך און זיי טוען מיט אים וואס זיי ווילן און זיי פארפירן אים נעבעך. און ער כאפט נישט וואס מען טוט מיט אים, ער כאפט נישט אז מען האט צוריק געלאזט רייז ראוז ריז און מען האט אים אנגעפיפט. רייז ראוז ריז האט מטמא געווען קינדער, כ'האב היינט גערעדט מיט א טאטן פון א וויקטעם, ער גייט שוין זעקס יאר פאר טערעפי, זאגן אים די טערעפיסטן דו'סט קיינמאל נישט האבן פון דעם קינד קיין נחת, נאר אויף אזוינפיל אז אונז האלט מען אים צוריק ער זאל נישט ווערן א א מענטש וואס ער וועט פוגע אנדערע, במילא איז אויף אזוינפיל אז ער וועט זיך נישט טרעפן אין דזשעיל. אבער אונז ווייס מיר וואס דאס הייסט, דאס איז די געפערליכסטע זאך וואס איז דא. אז מען מאלעסטעט איינעם. סאו בקיצור יעצט וויל עס די הצלה פארשווייגן און בעלז וועלן פארשווייגן און אברהם יענקל הורוויץ וועט באלד אריינקומען אין פיקטשער ניין ניין אונז גיימיר דאס נאכגיין טיט פאר טעט וואטש ענד סי. אזוי ווי מ'איז נאכגעגאנגען ברוך מרדכי'ן נאכן דעם וואס ער האט שוין אלעס געווינען הייבט זיך יעצט אן זיין טרייעל נאכאמאל ווייל ער האט אינטימעדעיטעד וויקטעמס. סאיז איטס נאט גאנא העפן ענימאר מען מוז עס אפשטעלן. א נייע מעשה. יעדער חזיר דארף זיך דרייען אין די גאס, קומטס ארויס, מען האט דעם בחור מטמא געווען, ס'וועט אים שוין נישט זיין קיין גרויסע נפקא מינה, ער האט נישט קיין קינדער מיט קיין אייניקלעך, ער האט נעבעך נישט איבערגעלאזט גארנישט, ער איז נעבעך געשטארבן כרת וערירי, הוא כרת וזרעו נכרתים, פארוואס? ווייל עפעס איינער האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך. און איך האף אז ס'וועט ארויסקומען אז ס'איז משה טורנער, ווייל איך הער זאגן אז פאריגע וואך האט מען אים עפעס אויכעט אויפגעפיקט, אט מיט פראבעישאן, די פראבעישאן אפיסער, איך האף אז ס'איז ער, און ווייסט פארוואס? ווייל ווען איך האב געשריגן ער טאר נישט זיין אין די גאס זענען געקומען די גוט מאכערס, אברהם יענקי האראוויץ און נאך אפאר שקצים זאגן ער זאל יא זיין אין די גאס. דעם משה טורנער האט אפילו ישראל האגער נישט געבעקט ווייל ישראל האגער האט אים שוין ארויסגעווארפן פון וויזשניץ מיט צען יאר צוריק, ער האט אים געזאגט דו האסט נישט דא קיין דריסת הרגל. סאו ווער בעקט אזאלכע חזירים און פארוואס זעמער אונז שולדיג צו ליידן? דער סוף גייט זיין אז דא גייט ווערן ווייעלענט, איך זאג ענק אפן, קודם די גאווערמענט איז צו א סלאו מאווינג וויהיקל אבער מ'עט זיי אלע אויפפיקן אבער דא גייט ווערן ווייעלענט, דער עולם גייט נישט טאלערירן אזאלכע שקצים ווי אברהם יענקל האראוויץ מיט נאך אזאלכע חברה, איך וויל נישט זאגן די אנדערע נעמען ווייל איך ווייס נישט ווער זיי זענען פונקטליך און צו זיי האבן א שייכות אין דעם. יעצט איך וויל זאגן דיר מאיר מאיר וועסט ארויף פארן צום בעלזער רב זאלסט אים זאגן דער מצב איז איום ונורא ווייל דעם וויקטעם דער דאסקאלאוויטש וואס האט געכאפט נעבעך א וויקטעם האט אים געכאפט אין בעלזער מקווה נישט אין פאפא מקווה נישט אין סאטמאר אין בעלז און עטס לעבטס ווי די דזשיפסיס ווי די ציגאנער דיין טרייפענער פיסק זאלסט עס אויסגליען מיט ברענעדיגען פייער און מיך זאל מען הרג'ענען שבת שבת איך קען דיר ווינטשן איין זאך דיינע אייניקלעך זאלן זיין מאלעסטעד און דיין אייניקלעך זאלן האבן אזא, דו זאלסט אזויפיל נחת זען, אזוי ווי דער טאטע פון דזשאו די'אנדזשעלא האט געזען פון זיין קינד. דו רשע מרושע דו, און די אלע בעלזער שקצים ארום און ארום. רבותי איך האב עלף עדות געהאט אז יעקב פירער איז א נואף, מ'האט עס אפגעשטילט. ס'איז געקומען דער אלטער רוטנער, ער איז געווען דער גבאי. ביים פריערדיגן בעלזער רב, היינט איז ער א דיין, א שיינער איד. דער שייגעץ רוטנער, דער עוכר ישראל וואס האט א זון וואס האט מכשיל געווען קינדער, דער שייגעץ האט נישט האט געשריגן ביי ער ער גענט אין דעם בית דין, זאג די די אינגעל די אלע אינגעלייט זענען נישט באגלייבט, פארוואס זענען זיי נישט באגלייבט? פארוואס זאל איך דיר גלייבן אלע מעשות וואס דו פארציילסט פון בעלזער רב? אפשר איז גארנישט געווען קיין בעלזער רב, אפשר עס איז א באלאוני סטארי, זיי זענען נישט באגלייבט, עס קומען עלף עדים כשרים מישראל און זיי דערציילן עפעס, עס איז נישט באגלייבט. פארוואס? ווייל ס'איז כבוד בית בעלז. וואט א כבוד בית בעלז יעצט איז, הא? א בחור האט זיך געהאנגען אזוי ווי די עשרת בני המן, ס'איז א מורא'דיגער כבוד פאר בעלז יעצט, אין כבוד אלא תורה. און איך בעט נאכאמאל בעלז שטעלטס ענק צאם א קאמיטע אין יעדן מוסד מען זאל אריינלייגן ווידיאוס, אין אמעריקע מוז מען געזעצליך אבער ס'דא פלעצער ווי מען מוז נישט, אין ארץ ישראל מוז מען נישט, און עטץ זאלטס אנהייבן צו וואטשן אויף די בחורים, און עטץ זאלטס אנהייבן צו וואטשן אויף די מיידלעך. און עטץ זאלטס טון קאנסטראקטיוו, און מען זאל ארויסווארפן יעדן חזיר, צוביסלעך מאכן אסאך חסידות'ער מאכן קלינאפ דזשאב, זיי קאלן מיך אפ, צוביסלעך, זיי טוען עס שטאט ווייל זיי ווילן נישט דאס איז א בזיון פאר זיי, אבער עטץ טוטס גארנישט, ווילאנג יעקב פירער מיט די ברידער זענען דארט האט עטץ גארנישט געטון, און אפילו קליין דער גבאי מעג שוין אויך גיין, ער האט גענוג פארפירט דעם רב, איך האלט אז דער רב איז נישט אזא ווילדער און אזא משוגענער אויף וואס ער האט געטון מעשים אשר לא יעשו אווי דער קליין האט אים פארפירט. דאס האלט איך. מען דארף מאכן א תשובת המשקל, מען דארף זיך צוריקקערן, מען דארף אנהייבן צו זאגן, חטאתי, אונז האמיר געזינדיגט, באהאלטס נישט דאס, זאל די גאווערמענט אינוועסטיגעיטן ווער עס איז געווען דער מניוול, און שטערטס נישט די גאווערמענטס אינוועסטיגעישן. שרגא האגער, ימח שמו דו דר'ערד ליגער, קאסובער רעבע, קאסובער דאגי, ער איז געפארן יעצט אויף מאנטריאל, ער גייט זאגן א הספד אויף זיין זיידן, דער קאסובער דאגי האט געשריגן, מען האט גערעיפט א מיידל. האט מען געזאגט מען טאר נישט רעדן מיט איר ס'נישט צניעות'דיג, דו חזיר דו מניוול דו, דיינע קינדער זענען די לאועסט אין בארא פארק, דאס האסטו אויפגעצויגן, פארוואס? זעט אויס האסט צופיל צניעות געהאט. יעצט וועל איך גיין ווייטער, ס'דא א רב וואס איך ריספעקט אים טו א סערטען עקסטענד, נישט וואס איך בין אים שולדיג אז איך זאל אים ריספעקטן, צו א סערטען עקסטענט ריספעקט איך אים, ווייל ווען ס'איז געקומען דעמאלטס אונטערצושרייבן האט ער נישט געוואלט אונטערשרייבן, נישט ווייל ער איז מיינס א ידיד, איך האב געבויעט א מקווה דא אין ווילימסבורג און ער האט זיך אויך געפילט רעספאנסעבל ער האט מיך ארויסגעווארפן מיט א הונט פון א שול ווי אונז האמיר געדאווענט יארן און איך בין געגאנגען דאווענען אין די נורסינג האום וואס דאס איז בעסיקלי גאווערמענט פראפערטי וואס זיי לייגן דארט אריין אסאך געלט, בין איך געגאנגען דארטן דאווענען צוגעקומען צוויי.

ער איז גערעכט געווען, ער איז צו, ער איז צו א נאבלער מענטש פאר דעם, און ער איז אן איידלער מענטש אויך, נאר ער האט דעם זעלבן קראנקהייט ווי אלע רבנים. קודם כל, איך האלט אז דער איד דארף אינגאנצן נישט עסן מצה, ער דארף נישט האלטן קיין פסח, איך האלט ער טאר נישט האלטן פסח, ווייל ער זאגט דארטן אז דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, אים האט דאך דער אייבערשטער נישט ארויסגעצויגן, ער זיצט אין גלות ביי פרעה, וואס דער פרעה הייסט היינט סאטמאר, סאליקא, און דער יצחק שטערן ער איז אין גלות דאס הייסט אילו הוציא אילו לא הוציא דער אייבערשטער האט דיך קיינמאל נישט ארויס דו ביסט אין גלות ער זאגט דו ווייסט נישט וואס איך בין דורכגעגאנגען וואס כ'האב נישט געוואלט אונטערשרייבן אויף דיר דו ווייסט נישט וואסערע צרות זיי האבן מיר אנגעטון וועיט א מינוט דו ביסט דער רב צו זיי זענען דער רב דו האסט זיי געדארפט זאגן גייטס ארויס מיר האבן צענליגע רבנים געזאגט מ'איז געקומען צו זיי דער פאפער האט מיר פארציילט דער צעהלימער האט עס מיר פארציילט זענען געקומען, ער זאגט אנטשולדיגט, עטס ווילטס דן זיין דיני נפשות, אונטערשרייבן אויף א מענטש'ס דיני נפשות, ברענגט אים אהער, איך וויל הערן וואס ער האט צו זאגן. און צו דעם זעלבן רב, וואס איך געב אים רעספעקט, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, אבער כ'האב אים געזאגט קלאר, זאלסט וויסן, דו האסט צוויי פילערס פון דיין קהילה, די גרעסטע גבירים, וואס האבן געזינדיגט מיט א גוי'טע פאר א יאר, און מען דארף רעדן פון דעם, פרעגט ער, און פון וואנעט ווייסט איר? ס'איז דאך זייער פשוט, ווייל סוף זומער, נאכדעם וואס זיי האבן אנגעזינדיגט מיט די גויטעס, ביידע, איינער קען נישט דעם צווייטן, מיין זיי האבן נישט געוויסט אפילו אז איינער קומט צו מיר און דער צווייטער קומט צו מיר, איז דער סוף איז געווען, זיי האבן ביידע זיך גוט אנגעזינדיגט, זענען זיי געקומען פרעגן, צו דם נידות פון א גויטע איז א דאורייתא, צו איז א דרבנן, און רעד ביי וואס מען האלט, זאגט ער אקעי, ער גייט אהיים, קומט צוריק זונטאג, זונטאג ווען איך צוריק קום זאגט ער יא, איך האב עס מברר געווען, ס'איז אמת. מען רעדט דא פון מענטשן וואס האבן א חוצפה צו וואוינען מיט גויטעס א גאנצן זומער, און ס'קומט ראש השנה געבן זיי געלט פאר די קהילה און זענען זיך מוחל אלע עבירות. עניוועי, גייט דער רב און רופט מיך אן איך זאל אריבער קומען, קום איך אריבער צונעם, איך באהאלט מיך נישט פון קיין שום רב, איך בין גרייט מיט יעדן זיך אויסצוטענה'ן. די גאנצע שמועס אריכות איז נישט וויכטיג, ווייל דער רב האט געבעטן איך זאל נישט רעקארדן, און וואס א חילוק צו איך געדענק עס אין קאפ צו נישט, אבער די תמצית פון שמועס איז געווען אזוי, איך וויל דו זאלסט אראפנעמען, טייטלבאום, פון דיין האטליין. זאג איך פארן רב, איך האב אים קיינמאל נישט ארויפגעלייגט. זאג איך, איר האט עס געהערט? זאגט ער, ניין, מ'האט מיר איבערגעגעבן. זאג איך, זעסט, דאס איז דיין רשעות. דו האסט עס נישט געהערט, דו נעמסט א מענטש, דו רופסט אים אראפ, און דו טוסט אים שוין דן זיין. זאג איך, עס איז דא א טייטלבאום, עס איז דא. עס איז דא לייביש טייטלבאום, רב חנא'ס זון. ער איז געווען א חזר, און ער האט זיך גע'חזר'ט אינאיינעם מיט דעם דיין. זלמן לייב פיליפ, אויבן סענסערט מיט נאך צוויי בחורים, איך ווייס נאך נישט ווער ס'איז געווען דער רובע און ווער ס'איז געווען דער נרבע, אבער מ'האט זיי געכאפט על חם, דער חזן שווארץ איז אריין און ער האט זיי געכאפט על חם און האט עס פארציילט פאר ר' נתן יוסף און יעדער האט עס געוויסט. אז אים האב איך אויפן האטליין אבער נישט דעם טייטלבוים, דעם האב איך אינגאנצן נישט, זאג איך אים, אבער איך וויל אייך זאגן, ער גייט ארויף היינט ביינאכט. ס'איז געווען פאריגן מיטוואך. איך לייג אים ארויף, איך האב נישט קיין פראבלעם. זאגט ער, ניין, איך האלט זאלסט עס נישט ארויפלייגן. זאג איך, וואס הייסט איר האלט? איך בין דא געזעסן אויף דעם בענקל אכט יאר צוריק און איר האט מיר געזאגט, קוואוט, מאך צו דעם האטליין. זאג איך אים, רבי, ס'איז דא זנות אין אלע גאסן און מ'מוז עס אפשטעלן און ס'איז נישט דא קיין שום היתר אז מ'זאל דאס צולאזן. האט ער געזאגט, יא, אבער איר זענט נישט קיין רב, ס'איז נישט אייערע ביזנעס. זאג איך אים, דאס האט איר געזאגט א ריכטיגן פונקט. יא, איך בין נישט קיין רב און איך זוך מיר נישט קיין געשעפטן, איך קען באשטיין, איך בין רעטייערט, איך קען באשטיין צו פירן ווי מען זאגט מיי וועי, די איינציגע פראבלעם איז אז קיינער וויל עס נישט איבערנעמען, קיינער וויל נישט טון די ארבעט, זאגט ער דאס איז נישט אייער ביזנעס, אז קיינער וועט נישט טון זאל עס נישט געטון ווערן, דאס האט מיך אזוי אויפגערעגט, זאג איך פארן רב, און איר זענט א רב? איר האלט אז איר זענט א רב? סא עניוועי זאג איך אים יעצט, שטעלט אייך פאר ווען איך וואלט אייך געפאלגט אכט יאר צוריק, פרעג איך אים, זאג מיר, די גאס איז היינט סעיפער און קלינער, די תלמוד תורה'ס זענען סעיפער און קלינער, די מיידל סקולס זענען סעיפער און קלינער, די מקווה'ס זענען סעיפער און קלינער? זאגט ער יא. זאג איך אים, איר ווייסט פארוואס? ווייל איך האב אייך נישט געפאלגט. איך האב געזאגט, דער ווילנער גאון זאגט, וואס הייסט אז א מענטש גייט אפגעבן דין וחשבון? ס'איז דא א גיהנום, מען שלאגט. מען שמייסט אריין, זאגט דער ווילנער גאון א מורא'דיגע זאך, דער עולם מיינט ס'איז דא מלאכים וואס קלאפן און שמייסן, זיי האבן נישט וואס צו טון, ניין בכלל נישט, ער זאגט דין וחשבון מיינט דער אייבערשטער זעצט דיך אראפ מיט א ווידיאו, ער מישט ארויף דיין לעבן פון ווען דו ביסט געבוירן, און ער מישט ארויף וואס ער האט פארלאנגט פון דיר, און ער מישט ארויף צו וואס דו ביסט אנגעקומען, סאו. דערסט זעהן, דער אייבערשטער האט פארלאנגט לאמיר זאגן הונדערט פראצענט פון דיר מיט אלע זאכן, יא, און דו ביסט אפילו נישט אנגעקומען דריי פראצענט. דער צער איז אזוי שטארק אזוי ווי מלאכים וואלטן געברענט די נשמה. אזוי זאגט דער ווילנער גאון. די זעלבע איז דא אין רשב"ץ אויכעט, דער רשב"ץ זאגט חיבוט הקבר ס'טוט וויי קשה רימה למת כמחט בבשר החי, זאגט די גמרא, זאגט דער רשב"ץ אין אבות, איז די ברטנורא ברענגט אים צו, די תוס' יום טוב ברענגט אים צו, זאגט ער אז ס'איז נישט א פיזישע ווייטאג, נעם א טויטן טאטש אים אויס וויפיל דו ווילסט ס'טוט אים נישט וויי, ער איז טויט. זאגט ער ס'איז די בושה אז דו ביסט געווען א מענטש דער מובחר שבאנוש, דו האסט געטרעטן אויף אלע ווערים, און יעצט קריכט דיר דער ווארעם אריין אין בויך און אין רוקן און אין די אויערן און דו ביסט גארנישט. דאס איז די בושה, אזוי זאגט ער. יעצט למעשה, די זעלבע דא ביי אונז אויכעט, סיי דער גוף ליידט פון בושה אויב ער קומט נישט אן אין ערגעץ און סיי די נשמה. און דאס איז דער גיהנום. זאג איך פארן רב, שטעלט אייך פאר ווען איך וואלט דא געזעסן איך וואלט אייך געפאלגט און דער אייבערשטער וואלט מיר געוויזן נאך הונדערט און צוואנציג וואס איך וואלט ווען געקענט עררייכן ווען איך פאלג נישט איך ווייס וואסער א בושה עס וואלט געווען, איך וואלט עס נישט אויסגעהאלטן. יעצט זע איך דאך וואס דא איז געווען. די עצה וואס איר האט געגעבן איז געווען פונעם סמך מם אליינס בכבודו ובעצמו. זאגט ער אים עם כל זה, איך האב א דעת תורה און איך האלט איר זאלסט אראפ נעמען דעם טייטלבאום. זאג איך, וואס הייסט איר האט א דעת תורה? און ווען איר העט אויסהערן מיין האטליין העט איר הערן אז די מערסטע ווארט וואס האט אראפגעברענגט כלל ישראל איז דאס ווארט דעת תורה. דער נודע ביהודה האט זיך געפיקלט און געבראכן דעם רוקן ער זאל מברר זיין א הלכה, און געשריבן תשובות, און תלמידים האבן עם צוריק געפרעגט און ער ענטפערט זיי צוריק, טוט זיך א גאנצע מעשה, וואס האט עם דאס אויסגעפעלט, ער האט געדארפט זאגן איך האב דעת תורה און גייטס אלע אין בוידעם, דאס איז וואס עס איז. ס'איז נישט דא קיין דעת תורה. א גזירת הכתוב נאכדעם וואס משה רבינו איז נסתלק געווארן, נישט דא קיין גזירת הכתוב מער, וואס איז געווען איז געווען, מער קומט נישט צו. קיינער קען נישט זאגן כ'האב א דעת תורה, עספעשעלי ווען אייער דעת תורה האט געוויזן אז ס'איז בלאף מיט שקר, איר וואלט פארפירט ווען כלל ישראל. ס'הייסט איר האט א דעת תורה, איר האט א דעת תורה, שוין א נייע מעשה, ער האט שוין א דעת תורה, ניין ניין ניין ניין, כ'האב געזאגט די זאכן איז געשטארבן. איך גיי ארויס זאגט ער עם כל זה, איר זאלט אים אראפ נעמען פון דעם האטליין, פרעג איך פארוואס זאל איך זיין נאמען אראפ נעמען, כ'פארשטיי דאס נישט, און איך בין אוועק, צוויי טאג שפעטער קאלט ער ווידער אהיים, איך בין נישט געווען אינדערהיים, זאגט ער די מעסעדזש אין שטוב איז א חוצפה שאין כמוהו, איך האב נישט געזאגט פאר אייער רעבעצין קיינמאל קיין מעסעדזשעס. וואס האט איר צו זאגן מעסעדזשעס? איר ווילט, שלאגט אייך מיט מיר? נאר דאס איז וואס איר טוט די אינטימידעישן וויל איך אייך זאגן איך בין סיק ענד טייערד פון די אינטימידעישן איין מעסעדזש וואס איך קריג נאך פון עניבאדי וויל איך אייך זאגן איין זאך איך נעם טויזענט דאלער איך פאר אראפ אויף ארץ ישראל איך זוך אייך אויף דעם חזר מיט די צייטונגען דארט אזוי ווי איך האב געטון פאר יואל וועבער, און אזוי ווי כ'האב געטוהן פאר דעם חזר חזריה ראזענבוים, און אזוי ווי איך האלט יעצט ביים טוהן פאר נאך איינעם אויכעט, יונה וויינבערג, און איך זאג דיר עט האבן אזאלעכע בזיונות עט עס נישט קענען אפוואשן, איך גיי ענק צוריק אינטימעדעיטן ווער איט וויל הערט יו, איר זענט א באנדע שקצים, איר זענט א באנדע אינטימעדעיטערס, און אונז ווילמער נישט ליידן פון דעם. און דעם טאטן פון דעם וויקטעם האט מען אויכעט אינטימידעיטעד, נאך איידער אונז זעמער ארויס פונעם פאליס סטעישאן, איז שוין געקומען טעלעפאן קאלס, דו זאלסט נישט האבן צוטון מיט נחום ראזענבערג ער איז א מסור, איך בין דאך נישט דארט געווען אינגאנצן, ער איז אליין געגאנגען, און זאלסט נישט האבן צוטון מיט אן אנדערן וואס ער איז אויך א מסור, מען האט אנגעהויבן צו אינטימידעיטן, מען האט געזאגט גיי צו די רבנים, גיי אהין. דערווייל איז דאס קינד קראנק און ער קריגט נישט קיין הילף, נאר נאך א מזל אז ער פאלגט מיך, און מען האט שוין אנגעהויבן צו אינטימידעיטן, מען דארף גיין צו די גדולי הרבנים, מען דארף אהער, מען דארף אהין, די אלע אינטימידעיטערס גייען צאלן א פרייז באט איט וויל טעיק טיים ווייל די גאווערמענט איז נאכנישט אפ טו אונזערע פראבלעמען. איך האב ווען געזאגט עפסטיין איז אויך געווען א חכם, פיר, ער האט געפירט א גאנצע מערכה און וואס איז געווען דער סוף? היינט האט ער עס ווארט אויף א לייף לאנג תפיסה און די אלע ממזרים וואס ער האט שוין אנגעמאכט די קען מען שוין נישט צוריקציען דאס איז דאך די פראבלעם מיט אידישקייט פראבלעם איז אז די טוסט זאכן און קענסט

פיין, איך בין מסכים, כ'האב געליטן צרות, איך וויל צוויי וויקטעמס טאטע זאלן קומען מיט ביידע וויקטעמס, איך וויל איר זאלט זען א וויקטעם וואס מ'האט אים ביי די זיבן יאר מאלעסטעד אין בית יעקב בעלז, און די דאקטוירים זאגן ער האט נישט קיין שום האפענונג, ס'איז נאר אויף אזוינפיל ער זאל נישט ווערן ווייטער א מאלעסטער, דער טאטע גייט פון דעם קינד קיין נחת חלילה קיינמאל נישט זען, ער קען אפילו נישט נעמען א קינד וואס מ'האט צו מאלעסטעד ווייל. הי איז וועי פעטשד אוט. דאסקאלאוויטש האט אים געוויזן עקס רעידעד ווידיאוס און האט אים געזאגט דיין שוועסטער האט די זעלבע און דיין מאמע האט די זעלבע און קריך אריין צו איר, ער קען אים נישט איבערלאזן א מינוט אליין, דאס איז וואס דא גייט פאר, כ'האב געוואלט ער זאל עס הערן און ער זאל הערן פון א טאטן וואס ער האט א טאכטער וואס איז זעקס און דרײַסיק פלאס און א גאנץ לעבן ראנגלט זי זיך און מ'צאלט. הונדערטער טויזענטער פאר סייקייעטרי, און זיי ווילן נישט צוברעכן די שטוב וואס האט געהאט די פאר קינדערלעך. וואט א דזשאוק! כ'האב געזאגט איר העט מיך אויסהערן, דעמאלטס זאל מען זיך אראפזעצן און רעדן. זאגט ער ניין איך וויל נישט זיין אפיציעל אינוואלווד. פארשטייסט ער האט אין שיפלאד האט ער א בריוו פון די רבנים אז רבי אהרן מעג גיין צו ערכאות, אין שיפלאד האט ער עס. פארוואס ווילסטו נישט זיין אינוואלווד? פארוואס קאלסטו מיך אן און דו האלטסט אז דאס הייסט נישט געווען אינוואלווד און. צו זעהן א וויקטעם און נאך א טאטן פון א וויקטעם און נאך א וויקטעם, דאס הייסט יא זיין אינוואלווד. סאו איטס אידער יו וואנט טו בי אינוואלווד אר נאט, הייסט דו ווילסט אפפסק'ענען אז מען טאר נישט ארויף לייגן טייטלבוים אויפן האטליין, דאס איבעריגע ברעך דיר קאפ. אונטער וואסערע עקספלעין איט טו מי? האסט געשריבן א תשובה אויף דעם? דו קענסט מיר מסביר זיין אז. דו ביסט גערעכט על פי הלכה? כ'מיין, וואטס גאואינג אן היער? נאכדעם זאג איך דעם רב, ווייסט כ'וועל דיר זאגן, ס'איז אויף אייך א גרויסע רחמנות, אז איר ליידט אייך נאך יעצט פון די שקצים, איר זענט א רב, א מיליאנער, איר טוט וואס איר ווילט, איר האט א שיינע קהילה, איר דארפט נישט מורא האבן פאר די סיקריקים, זיי קענען אייך גארנישט טון, זיי קענען זיך שטעלן אויפן קאפ, ווען איר זאגט פאר דעם שטערן, דעם יצחק שטערן צו איר זאגט פאר זאלי קאהן אזוי ווי איר האט געזאגט פארן ברך משה דעמאלטס האט אים געזאגט ער האט געזאגט נעמט ארויס אייערע קינדער פון נחמנ'ס מוסד האט ער געזאגט איך פרעג אייך נישט וואס צו טוהן ער האט דאך אפילו געשיקט א מנורה אזוי אז איר זאלט אים פאלגן זאגט ער איך פרעג אייך נישט וואס צו טוהן און איר זענט גערעכט איר זענט אויף א העכערע מדריגה פון אים איר נאך אלע אייערע פראבלעמען וואס איר טוט איר אסאך אן ערליכער ווי דער ברך משה, ער האט דאך אונז מכשיל געווען מיט נבילות און טרפות אלע יארן, ער האט דאך אונז מכשיל געווען אז מען זאל גיין אין ערכאות, סאו איך פארשטיי בכלל נישט די גאנצע זאך, איך, וואס האט איר געמיינט איר העט מיר זאגען איך וועל פאלגען ווייל איר האט געליטען? איך בין נאך מורא'דיג מכיר אייך אז איר האט געליטען, נאר דאס וואס איר האט נישט אונטערגעשריבען דאס הייסט נישט געליטען, ווייל ווען איר וואלט ווען יא אונטערגעשריבען וואלט איר אויסגעזעהן אזא פול, אזא בהמה ווי די אלע אַכט און דרײַסיק רבנים, זיי שטייט עס נישט גוט, טראסט מי. זיי שטייט עס נישט גוט. וואויל איז אז איר האט געהאט שכל נישט אונטערצושרייבן אויף א מענטש. די אלע רבנים ווילן זיך שוין זעהן דעם וועג ארויס, מען שיקט שליחים, מען וויל, ס'איז שוין אפאר יאר וואס זיי ארבעטן, איך זאג זיי, איך וויל האבן א געהעריגן סיסטעם וויאזוי מען גייט ווייטער, איך וויל נישט האט מיך יא איבערגעבעטן נישט איבערגעבעטן, איך בין שוין ברוך השם ארויסגעקראכן פון דעם גרויסן פלאנטער, יעצט וואס, וואטס נעקסט? יעצט וויל איך אייך זאגן נאך א זאך. מען דארף האבן א סיסטעם, ס'האט מיר איינער געזאגט יעצט, ער האט געזען אז איך בין געגאנגען צו אייך, זאגט ער זאלסט וויסן נחום, ווינער מקווה, די חזיר'ישסטע מקווה וואס איז נאך געבליבן אין שטאט, קודם וויל איך ענק זאגן א הקדמה, אלע קליינע מקווה'ס נאך דא פול מיט צרות, מ'האלט מיך אין איין קאלן, מ'האט געאטעקט דא א בחור'ל דארט א בחור'ל, א בחור זאגט מיר כ'בין געגאנגען דירעקט אין א קליינע מקווה ווייל איך הער אייך אויס, און איך האב נישט געוויסט וואס דאס הייסט א שטעקן,

סאו דאס האמער ערלעבט, מ'האמער די חז חזיר'דיגסטע מקווה אין שטאט, אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, און די רבנים בעקן נאך די חזירים, זאג איך פאר דעם רב אזוי, איר זאלט וויסן איר זענט אין די ראנג פיעלד, אז איר האט מורא פאר די חברה און איר אינטימידעיט, איר גייט אמאל אויסקוקן נישט אסאך בעסער אזוי ווי ס'קוקט אויס דער וואס האט געגעבן די געצווינגענע גיטין, ער הייסט עפשטיין. און נאכדעם וועט איר נישט קענען זאגן מ'האט אייך גענוצט, איר זענט א גראון אפ מען, איר דארפט וויסן, אויב איר ווילט נישט זיין אינוואלווד, דאונט בי אינוואלווד עט אלל, דאונט קאל מי, קאלטס נישט ביי מיר אהיים, און דערציילטס מיר נישט אייערע גרויסע צרות וואס איר האט מיטגעמאכט וועגן מיר, און אז טאמער יא, איז טאקע איטס א שעים טו היער איט, קענען קומען אזאלעכע ראטעס יונגעלייט און זיי זאלן א רב סטראשענען? ווי אזוי ארבעט דאס? רבנים האבן מיר פארציילט, די וואס האבן נישט געוואלט אונטערשרייבן, וואס זיי האבן מיטגעמאכט דעם גיהנום. וואס דאס איז א יושר? סאו בעיסיקלי בעיסיקלי לעבן מיר אונז אין א אנסעיף קאמיוניטי, אין א קאמיוניטי פון רוצחים, נאר די רוצח הייסט א רב און די רב גייט אינטימידעיטן. איך וויל ענק זאגן א שטארקע מעסעדזש, טאמער ס'וועט ווערן דא געמאכט אינטימידעישן אז דער טייטלבוים זאל שטיל ווערן, פאר מיר אונז אראפ, איך האב א קאמיטע, אונז פאר מיר אראפ אויף ארץ ישראל און דארט האמיר הונדערטער מענטשן וואס זיי קומען מאכן א ליגעל פראטעסט אין פראנט פון זיין הויז און אין פראנט פון עוז והדר ווי ער ארבעט, און אין פראנט פון איבעראל אין ארץ ישראל וועלן מיר גיין ביז צום כנסת אין בית המינים אינדרויסן האמיר פראטעסטירט, זיי האלטן אלע חזירים וואס זיי לויפן אוועק פון אמעריקע, דאס איז אנעקסעפטעבל. איך בין גראדע געווען דעם שבת לעבן מאנסי, יעדער האט געוויסט פון די פרשה, זיי ווייסן שוין פון חנוכה אז ס'ציט זיך, יעדער ווייסט אז ס'איז דא מערערע וויקטעמס, איז וואס וויל מען דא? פרעג איך דעם רב, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער וויל נישט זיין פארמישט. פרעג איך אים, פארוואס זאל מען באהאלטן דעם נאמען? זאגט ער, ווייל ער איז שוין נישט דא, ער איז אוועקגעלאפן. זאג איך אים, נו, אז ער איז אוועקגעלאפן, קען ער אין ארץ ישראל אפטון די מעשה נבלה? אין די תורה שטייט אז מען זאל מפרסם זיין למען ישמעו ויראו ולא יזידון עוד, ביסט קלוגער פון די תורה? וואס איז געווארן דא מיט די רבנים? נו, זאג איך, דעם רב ווייס, ס'טוט מיר מורא'דיג וויי אז איר זענט פארמישט אין דעם טינופת, איך האב געהאלטן פון אייך אסאך מער, נאר איך האב מיך נאכגעפרעגט ווי איר קומט אריין דא, האב איך געהערט, ווייל ירמי' דער טאטע האט אפגעקויפט דאס הויז פונעם. דינובער רבי'ן, דארטן אויף ראדלידזש ביי העריסאן, און ער האט איבערגעבויעט דאס הויז, און ער האט אייך פארקויפט צוויי צו דריי דירות, און האט אייך אוודאי געזאגט אז ער געבט אייך ביליגער, איר קענט דאך די באלאני קענט איר דאך אפילו בעסער פון מיר, און ממילא איז געקומען צו א מעמד און מצב אז איר דארפט אייך אננעמען פאר אים, אבער דאס איז ראנג, איר דארפט אייך נישט אננעמען פאר אים, ס'איז דא שותפים, צוויי. צוויי מענטשן, איינער איז דער ירמי' טייטלבוים, און דער אנדערער איז דער וואס מען זאגט אויף אים, ס'איז דא רומערס אז ער האט אמאל בא'גנב'עט די כולל אמעריקע, און ער ווערט אסאך אסאך געלט, און ער איז א שותף אויך אין דעם הויז, און זיי האבן'ס פארקויפט פארן ווינער רב, און כ'האב געהערט זאגן רומערס, כ'ווייס נישט, כ'נעם זעכצן דיסקלעימערס, אז ער האט געדארפט געבן פאר זיין זון דארטן א דירה, אבער ער האט אים נישט געגעבן ווייל דער עולם האט געזאגט ער איז א מסור, דער טאטע פלאגט זיך מיט א קראנק קינד א גאנץ לעבן און ער וועט זיך פלאגן ליידער, און ער ווערט געלעיבלט א מסור און דער אייגענער זיידע קאדנט גיוו ע פלייאינג הוט און ער איז א מולטי מיליאנער, סאו קומט וויענער רב און זאגט מיר איך האב א דעת תורה און איך הייס דיר אז דו זאלסט אראפנעמען טייטל וואן. וואס א חוצפה איז דאס, וויענער רב כ'וויל אייך עפעס זאגן, טוטס עס אביסל איידלער, ס'איז זייער בולט, און אז איך נעם מיך טענה'ן מיט אייך ווילט איר נישט ענטפערן, איך האב דעת תורה, איר האט דעת תורה, פיין, איך אפרישיעט אייער דעת תורה, איר ווייסט ווי ס'האט אונז געברענגט די דעת תורה? אז א בעלזער בחור האט זיך געהאנגען דעם פרייטאג, און איר ווייסט ווי ס'ברענגט ווייטער די דעת תורה? אז מ'זאל עס טרייען צו באהאלטן, זיי זאגן שוין אז בחורים האבן אים געטשעפעט, געטשעפעט? ניין! זאל מען סעקשועלי אביוזד, זאל מען מאלעסטעד, נאר מ'טאר דאך נישט רעדן מיסע ווערטער, הייסט עס געטשעפעט. רבותי אונז וויל מיר לעבן אין א נארמאלע קאמיוניטי אונז וועלמיר פייטן דערפאר, ס'עט דויערן צייט אבער ס'עט ווערן נארמאל. דעם בחור האט מען מסתם מאלעסטעד, איך נעם זעכצן דיסקלעימערס, איט סאונדס לייק א טיפיקעל מאלעסטינג קעיס, פון דעם אליין וואס איך זעה די הצלה וויל באהאלטן מיט אלע לגיונות ווייס איך דאך שוין אז ס'האט צו טוהן מיט סאמטינג מאר דען דזשאסט סתם מען האט געכאפט א בחור. סאו עניוועי, אונז זעמער נישט אינטערעסירט אז די רבנים זאלן אונז זאגן וואס צו טון, זיי זענען קאראפטעד, זיי מאכן געלט אויף דעם, זיי האבן ריעל עסטעיט דיעלס, זיי ווייסן פארוואס זיי בעקן אזאלכע חזירים ווי ירמי' טייטלבוים'ס זון, משה אלי' טייטלבוים, זיי ווייסן פארוואס זיי טוען דאס, און אונז זעמער נישט אינטערעסירט צו ליידן ווייל אונז. לעבן מיר אין די קאמיוניטי. אמאל איז איינער געפארן מיט א שיף און ער האט געדינגען א פלאץ האט ער געוואלט בארן א לאך, שרייט אים יעדער וועלן מיר דאך אלע זינקען, זאגט ער הו קעירס איך האב דא באצאלט און דאס איז מיין פלאץ איך קען דא טון וואס איך וויל. די גאנצע קאמיוניטי גייט זינקען און אונז גיימיר דאס נישט צולאזן, פאר וואטעווער איט טעיקס, אונז גיימיר דאס נישט צולאזן און איך בעט. בעלזע מחנכים, אז עטס ווייסט וואס איז גוט פארן פיוטשער, פארן צוקונפטעדיגן דור, לאטס נישט צו די חאזעריי, גייטס אריין צום רב, און אפאר ערנסטע דיינים זאלן מיטגיין, און ס'איז שוין געקומען די צייט אז מ'זאל ארויסווארפן די אלע אלטע שייסערס, די זעצערס, אפילו סקווער, וואס איך שעלט זיי דאך געפערליך, האבן אויך געמאכט א פאזיטיוו מאוו פארוארד, זיי האבן געוויזן פאר א מחנך פון אנטווערפן אז אלע אלטע חזירים מיט די ווייסע בערד זענען ארויס, און ס'איז דא ווידיאו פונעם גאנצן פלאץ, שוין. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אן עמערדזשענסי ווייל דער מצב איז ביטער, און איך בעט דעם עולם מען וועט עס נישט קענען אליינס אייננעמען. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א קלייניקייט אז דער מאגלעניצער רבי, די אשכנזי, די האולי פעמילי פארן יעצט אויף מירון און זיי גייען דארטן וויילן, לג בעומר. יעצט וויל איך זאגן פארן עולם עס זאל זיין זייער פשוט, די אלע אלמנות וואס זיי באקומען פון זיי שיך פאר די קינדער זאלן וואטשן אז זאלן נישט נטמא ווערן פון זיי, די אלע ספרדים וואס זיי גייען אין מקווה זאלן וואטשן אז ער זאל זיי נישט אריינפארן אינעם אחור און מאכן משכב זכר אזוי ווי ער האט שוין אמאל געטון, און אויכעט ער זאל מיטנעמען די קליידער אין די מקווה ווייל נישט וועלן אים די ספרדישע חיות צוכאפן. טאמער האט מאכן משכב זכר. כ'האב דיר אויך געוואלט זאגן זאלסט נישט גיין אין פאפא מקווה מאכן מער משכב זכר ווייל דארט גנב'ט מען צו די קליידער, איך מיין דיין בעסטע טשענס וואלט געווען אז זאלסט גיין אין זופניק שוויץ, דארטן מעג מען. נישט אפי' תורה, מען רעדט אפי' בעסטן פון ירושלים. איך וויל אויכעט מסביר זיין פארן עולם ווילאנג אונז צו מיר זיך נישט צאמנעמען און אונז צו מיר נישט פירן א מערכה קעגן די אלע חזירים און קעגן די רבנים ביז דעמאלטס וועט גארנישט זיין, כ'האלט אין איין באקומען אפדעיטס, ס'איז שוין יעצט ארויסגעקומען. ס'איז דא איינער וואס האט אים מטמא געווען און ער האט דערציילט פאר די הנהלה און בעלז האט עס משתיק געווען אזוי ווי זיי טוען אייביג, זיי האבן א פראבלעם ווייל אהרן מרדכי איז אויך געווען א סעקס פריק אלס בחור, ער האט געהאט אין זיין צימער וואס די רב האט אים געמאכט אין בית מדרש האט ער געהאט דארטן די אלע חברים וואס האבן זיך אים געדרייט ביז די רב האט זיי אנגעשריגן און ער האט עס צוגעשפארט, ער קען נישט זאגן קיין ווארט. ווילאנג די פירערס צו האבן זיין אין בעלז וועט נישט זיין ארדענונג, דער אהרן מרדכי האט ארויסגעווארפן דעם רייז רז ריז אבער למעשה איז ער ווייטער אין בעלז, ער פארט ווייטער כסדר אויף אנטווערפן, ער כאפט זיינע קרבנות, ווילאנג אונז וועלן זיך נישט צוזאמשטעלן אזוי ווי מען האט זיך צוזאמגעשטעלט דעמאלטס איז געווען איינער וואס האט מטמא געווען אין א נייע ישיש פארנדיג אויף אלבעני, ער האט געברענגט גרויס געלט פאר די ישיבה און די רב האט אים געוואלט האלטן, זענען געקומען אנשי ציבור און געזאגט פאר רב אויב דו האלטסט אים מאך מיר אונז א נייע בעלז. די זעלבע דארף דא אויך געשעהן, מען דארף ענדיגן די גארבידזש ווען נישט וועט זיין א נייע בעלז, אזא קרבן ציבור צו ברענגען, יעדער דער נחום ראזענבערג איז א משוגענער, משוגענער, איך בין משוגע, בין משוגע, פיין, אבער וויל איך פרעגן עפעס, פארוואס איז יעדער געזעסן ביי שלישידות אין אלע שילן, און יעדער האט געזאגט יא דאס איז א פרשה פון א נחום ראזענבערג'ס סטארי, דאס איז א מאלעסטינג קעיס, פארוואס האבן זיך אויפגעשטעלט דיינים אין בתי מדרשים פרייטאג צונאכטס און געזאגט יא דאס איז א קעיס פון א נחום ראזענבערג'ס. אורדעיל. רבותי, וועל לאמיר זיך אויפוועקן, צו איך בין משוגע צו נישט, דאס איז צווישן מיר און צווישן דעם רבונו של עולם, אבער רבותי, מען האט געהארגעט א קינד, מען האט אים געלאזט מען זאל זיך הרג'ענען, און איך וויל אייך זאגן, איינמאל אז ס'איז געשען, ער איז נאר דער ערשטער, וואטש וואס גייט געשען דאון דע ליין, אבער ביי אונז פרומע, די גאר אולטרא ארטאדאקס, די וואס זענען נאך געבליבן מיט אידישקייט, איז עס נאך נישט געשען ביז יעצט, ס'געווען וואס זיי האבן זיך אוועקגעריקט אבער נישט וואס זענען געבליבן, ס'איז יא געשען אויכעט אבער נישט אזויפיל, רבותי איטס אנלי די ביגינינג, אונז מוז מען זיך צאמנעמען, איט העז טו סטאפ, איך האלט אין איין באקומען מער אינפארמעישן, קראנטע אינפארמעישן, אז בעלז האט געוואוסט דערפון און ער האט זיי געזאגט, נאר ס'איז געווען גרינגער אים צו זאגן מאך א שווייג. עניוועי, רבותי אז אונז צו מיר זיך נישט צוזאמען נעמען אונז קען מען נישט זאגן לא ידינו לא שפכו את הדם הזה. יעצט אריינגעקומען נאך א ידיעה אויכעט, שטעל דיר פאר, די שייגעץ. דער משה אלי' טייטלבוים לויפט ארום אין ארץ ישראל צו אלע רבנים מיט אלעם, ער איז אנגעקומען צו א גרויסן בעל מקובל און ער האט אים געזאגט איך זאג דיר צו איך האב נישט מטמא געווען דעם בחור מיט משכב זכר איך האב נאר פערצופאל געטאטשט אים עפעס א מעשה א געשעפט דאס זעלבע האט ער פארקויפט פארן וויענער רב דא דאס זעלבע גארבידזש איך פארשטיי נישט וויאזוי די רבנים קויפן אזא גארבידזש איז למעשה איז ער ווייסט אז א משפחה מאן איז זייער גוט מיט דעם בעל מקובל, נישט איך ווייל איך ווייס דאך, אונז האבן דאך שוין געזען וואס בעל מקובלים זענען, נו יאפים. למעשה האט מען אפגעקאלט מען זאל לייגן א פרעשור, בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט דעם רב דעם בעל מקובל, כ'וויל דיר עפעס זאגן, אויב דו ווילסט נישט די משטרה זאל דיך אויפפיקן אזוי ווי מ'האט אויפגעפיקט. פינטאו מיט די אלע אנדערע זאלסטו זיצן רואיג, מיש דיך נישט אין דעם קעיס. צו ער האט מטמא געווען דעם בחור מיט משכב זכר צו נאר מיט זרע לבטלה צו מיט נאר מציצו בפה, דאס איז נישט וויכטיג. אז מ'טאטשט אן א בחור אדער א מיידל וואו מ'טאר נישט, קען זי אזוי משוגע ווערן ס'קען איר בארירן אויף אייביג. און דא ווייס איך פונקטליך וואס ס'איז געווען ווייל אונז האבן מיר דעם דאקטער'ס ריפארט. סאו איך בעט אלע בעל מקובלים אין ארץ ישראל, דאונט געט אינוואלווד, דאס איז נישט קיין קעיס פאר ענק, עס וועט זייער נישט גיין פארביי. און די זעלבע בעט איך די רבנים דא אין אמעריקע אויכעט. לאזט ענק נישט. דער רב וואס איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, וואס ער האט זיך אנגעהויבן צו מישן, האב איך שוין גערופן אפאר מאל, דאונט דו איט. ס'וועט נישט זיין פאר דיר לכבוד ולתפארת, איטס נאט פאר יור פרעסטיזש, כ'האף אז דיין קהילה פארשטייט, זיי זאלן דיר זאגן אז זאלסט דיך נישט מישן, דו האסט א סימפעטי פאר די פעמילי, האסט געקויפט ביליג פאר דיינע קינדער הייזער ביי זיי, פארשטיי מיר די אלע זאכן, באט דאונט דו איט. דאס וואס דו זאגסט אז דו האסט דיך פאר מיר מוסר נפש געווען, לאמיר זאגן אז ס'איז טאקע אזוי, איך גיי עס נישט דענייען, איך ווייס דו האסט געליטן פאר נישט אונטערשרייבן, באט דאס מיינט נישט אז דו קענסט יעצט אונטערברענגען די גאנצע מלחמה אגעינסט פעדאפיילס ווייל ס'איז דא איין חזיר וואס האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך, און נאכדערצו ביי דעם איד וואס זיי זענען געגאנגען דעם בעל מקיבל אין ארץ ישראל, איך ווייס אז דער ראש ישיבה פון נועם אלימלך איז זייער גוט מיט יענעם בעל מקיבל, האב איך יענעם געזאגט קאל אפ דעם ראש ישיבה, ער האט מיר געזאגט זאלסט וויסן ער האט מטמא געווען דריי בחורים אויסער דעם, און איך האב אלעס רעקארדעד פון אים, ווייל איך קען דאך די רבנים מיט זייערע מעשות, סאו האט ער דיר אויך די זעלבע געזאגט, סאו. סטעי אוט אוו דיס, איטס נאט פאר יו. כ'וויל אויך זאגן, דער מנהל פון די ישיבה פון נועם אלימלך האט מיך אפגעקאלט, איך ווייס נישט צו ער איז דארט אן איינגעשטעלטער צו נישט, ער געבט מיר א גאנצע דרשה אז דער אינגערמאן משה אלי' טייטלבוים איז קיינמאל נישט געווען קיין מגיד שיעור ביי זיי, ער האט נאר געהאלפן פאר שוואכע בחורים, און איך לאז ארויס א שלעכטן שם אויף די ישיבה און די ישיבה צופאלט, כ'האב מיט דיר גרויס מיטלייד און איך הער וואס דו זאגסט און איי וואנט טו טעל יו. אויב עס איז אמת אז ער איז בכלל נישט געווען קיין מגיד שיעור אין ישיבה, ער האט נאר געהאלפן מיט שוואכע בחורים, דעמאלטס איז די מצב אסאך ארגער ווי איך האב געמיינט, ווייל בשלמא ווען ער איז א חלק פון די הנהלה מעג ער ארויסנעמען אמאל א בחור, איך מיין ער טאר נישט, איך מיין היינט דארף מען אלעס חושש זיין, אבער ס'קען זיך אדזשאסטעפייען, די בחור האט גוט געלערנט, ער האט גוט פארשטאנען האט ער אים געוואלט טראגן קויפן עפעס א ספר. עס איז אויך נישט א דזשאסטיפייד ווייל די טאטע מאמע דארפן וויסן פון אזא זאך, מה שאין כן טאמער ער איז בכלל נישט אין די הנהלת הישיבה און ער העלפט נאר מיט שוואכע בחורים וויאזוי האט ער געמעגט ארייננעמען א בחור אין קאר און פארן אףף פרעמיסעס ווי איז ענקער ווידיאו פון אינדרויסן וואס ס'גייט פאר? סא די ווילסט עס מאכן בעסער די האסט עס געמאכט יעצט ערגער וועגן דעם בעט איך דיך מען האט געכאפט קאם אוט וויט די טרוט, דער אינגערמאן איז א משוגענער, ער גייט וואנדערן יעצט אין ארץ ישראל און ער וועט וואנדערן צו ביי מקובלים און ער וועט וואנדערן און וואנדערן, לסוף מ'עט אים מאכן ענג און דעיל פיק הים אפ און ער העט אהער קומען, דאס איז געווען א משוגעת די גאנצע זאך, לויף נישט אוועק, פעיס די מיוזיק ענד דעטס איט, ער העט עס פעיסן אזוי ווי גרינהאוז נאך א יאר צוויי זיין אין גלות און נאכדעם נאכדעם וואס ער האט אויסגעגעבן אזויפיל שווערע מיליאנען זיי לויפן דער זאל אינטימידעיטן יענער זאל אינטימידעיטן. יעדער ווער ס'אינטימעדעיט גייט אריין אין זיין פייל א קאפי, די פאליס ווייסט היינט אלעס, ס'גייט אריין א פייל און וואן דעי עט מען עס אינוועסטיגעיטן, און הערטס אויף מיט די אינטימעדעישן, איך בין דאך ענק זיכער גארנישט שולדיג, פארוואס ווייל איך שריי שוין יארן אז מ'זאל מאכן א ועד אן ארגענעזעישן מ'זאל פראטעקטן בחורים, און איך זאג ענק נאכאמאל. מיט רבנים וועט עס נישט גיין, אונז דארף מיר גיין אלל אוט וואר קעגן די רבנים, אזוי ווי אין פערגוסאן איז מען געגאנגען אלל אוט וואר, און אזוי ווי מען איז געגאנגען אלל אוט וואר אין באלטימאר מערילענד, און יעצט קומט ארויס וואסערע א קרוקס די פאליס זענען, מען גייט צו טשארדזשען פאר מענסלאדער, אונז האב מיר נישט קיין מורא אז מען כאפט אמאל א ריק דא און א ריק דארטן, אונז דארף מען טון וואס אונז דארף. מיר. און איך בעט נאכאמאל מען זאל אויפהערן, ער טוט א משוגענע זאך אז ער איז אנטלאפן, און ער טוט נאך א גרעסערע משוגענע זאך אז ער אינטימידעיט יעדן, ווייל דאס אלעס ווערט ריפארטעד. עניוועי, אקעי יעצט לאז איך ענק איבער, און מען מוז זעהן וואס נאך נייעס וועט אלץ אריינקומען, וואס נאך מען וועט אלץ געוואויר ווערן, און איך בעט דיך די אהרן מרדכי, טראג דיך אהער אויף אמעריקע, און הייב אן צו מאכן ארדענונג, און ווארף ארויס די חזירים. איך וועל דיר זאגן ווער זיי זענען, און לאז עס נישט אדורך. ווייל דער סוף גייט זיין אז ס'וועט ווערן א מרידה און אן אויפשטאנד, און דו ביסט נישט דיין טאטע, דו ביסט צו שוואך, ווי לאנג דיין טאטע לעבט נאך, עוד בו נשמתו, זע אז מ'זאל דאס אפשטילן. יעצט צו פסח שני, דער זוהר הקדוש ברענגט אין פרשת בהעלותך אז ס'איז זיבן טעג תרעין פתיחין אזוי ווי ביי יעדן יום טוב, לאמיר זיך אננעמען צוריקצוקערן צום אייבערשטן און מדבק זיין צום אייבערשטן, ס'קומט יעצט א ל"ג בעומר, רבי שמעון בן יוחאי, נאכדעם. קומט א שבועות, דער הייליגער ראפשיצער רב האט געזאגט מען איז אנגעקומען ראש חודש, וואס האט מען געטון ביז ו' סיוון, וואס האט מען געטון זעקס טאג, זאגט ער מען האט געזאגט אהבה רבה, מען האט געבעטן דעם אייבערשטן, זיי מיך מקרב צו דיר, ס'איז געווען איינער פון די גרויסע תלמידי בעל שם האט געזאגט, ער ציטערט פאר שבועות מער ווי ער ציטערט. פאר ראש השנה, ווייל ראש השנה וועט זיין נאך א בילקעלע, ווייניגער א בילקעלע, מען געט דארטן פרנסה, וועט זיין א בילקעלע מער אויפן טיש א בילקעלע ווייניגער, אבער אז דער שבועות וועט גיין א גאנג, וועט נישט זיין די השגת התורה און די ידיעת התורה און די די דביקות השם, עס קומט יעצט שבועות, רבותי לאמיר זיך צוריק קערן צום אייבערשטן און לאמיר אנהייבן צו וויינען צום אייבערשטן אז ער זאל אונז צוריק קערן צו זיין תורה, השיבנו אבינו לתורתך, זייטס אלע געזונט.